א גוטן ערב שבת קודש, פרשת לך לך. רבותי, ווען די מענטשן עסן נישט געהעריג ווי עס דארף צו זיין, מען עסט ווערים אין די לעטעס, און טאמער האט מען געגעסן מרור, מען האט געגעסן ראומעין לעטעס, מען האט עס נישט געגעסן אזוי ווי עס דארף צו זיין, אדער ס'איז געווען פון גע'גנב'עט געלט וואס דער אייבערשטער האט פיינט. כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. אפילו ווען מען געבט א קרבן פארן אייבערשטן אן עולה, וויל נישט דער אייבערשטער ס'זאל זיין חלילה פון גע'גנב'עט געלט. זאגט דער אייבערשטער, ופרסתי זרעך, ופרסתי זבח חגיגיכם, אייבערשטער זאגט, איך ווארף צוריק צו ענק, חדשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, איך האב עס פיינט, כ'האב פיינט ענקערע אלע ימים טובים, און קוק וואס דער אייבישטער געבט אונז יעצט א גאנץ יאר, שטעל דיר פאר, כ'וויל אז זאלסט אויסהערן וואס גייט פאר מיט די ראמעין לעטעס.
סעילס דעט ווי'וו בין טאלקינג אבאוט טרואוט דיס אוער, ווי גאט די ווארנינג דזשאסט אבאוט טו מינוטס טו טרי אקלאק איסטערן טיים, טו דעיס בעפאר טענקסגיווינג, די פעדס אר ווארנינג ראמעין לעטעס איז נאט סעיף טו איט אין עני פארם.

אהבה מקלקלת את השורה, ס'דא אין אסאך שטיבלעך פון די גער האט מען ארויסגעשטעלט נא להעתיר בתפילה ר' שאול בן ציפורה שיהיה לו מחלה קשה ומיתה משונה בקרוב אמן. איז געווארן פון דעם גאנצן קאצקער חסידות, וויי געשריגן, מען טאר דאך נישט שעלטן א איד, ס'איז געווארן א חסידות פון בלעם הרשע, א בלעם הרשע חסידות, יא יא אזוי גייט עס. און ס'איז דערגאנגען אזוי ווייט אז דער, ס'איז דא איינער פון די ראש ישיבות אין גער, ער איז נישט א ראש ישיבה, ער איז א משגיח, און האט געזאגט א גאנצע דרשה אז ס'איז אויפגעשטאנען אויף אונז אזאלכע מחוצפים קעגן דעם רעבין, און מסביר א גאנצע אריכות, איך האלט ס'איז וויכטיג מען זאל עס הערן, ווייל איך וויל ענק ווייזן וואסערא בולשיט מען פארקויפט היינט פאר די יוגנט. יענער הייסט הרב דניאל ליבערמאן, ער איז דער הויפט משגיח אין די גערער ישיבה, נזר ישראל, אין ראשון לציון. ס'איז אויף חיברו, ווער ס'פארשטייט נישט חיברו זאל גיין אין אן אולפאן, ווייל עווענטשעלי גייט כלל ישראל רעדן איבעראל נאר היברו, אזוי זעהט זיך עס אויס, אדער היברו אדער ענגליש, און ענגליש לערנט מען דאך ביי אונז אויך נישט. דויערט סעווענטי סיקס מינוטס, אבער ס'איז כדאי עס אויסצוהערן וויפיל בול שיט מען רעדט איין אז דער רבי איז אזוי הייליג און אזוי, מען זעהט ביי דעם איד גארנישט, ער איז ביזי א גאנצן טאג מיט זיינע אינוועסטמענטס מיט די מיליאנען דאלער, ביליאנס אוו דאלערס, וואס העלפט דערפון איז גע'גנב'עט געלט וואס דער. רבי דער פריעריגער וואס אברהם מרדכי האט געברענגט פון יוראפ, און ער האט איז געווארן א יורש דערויף, האט ארויסגעשטופט אלע משפחות, און שוין, וויל איך אז דער עולם זאל עס הערן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג. יעצט אזוי ווי ס'איז זייער לאנג האב איך עס געלייגט אויף א סעפערעט קעסטל, יעצט הארך צו די מעניו וועט איר הערן אויף וועלכן קעסטל איך האב עס געלייגט. אבער דער עיקר איז מ'זאל אינזין האבן נעבעך יענעם פאר א מיתה משונה. יוי ס'איז זייער גוט, איך וועל אייך זאגן א גוטן דזשאוק, דער פני מנחם אמאל איז איינער צוגעגאנגען ער האט אים געזאגט ער האט אים גערופן אזוי ווייל איז ער נאך געווארן רעבע נאך שוין גערופן דער רעבע האט ער אים געזאגט דער דער ראש ישיבה געדענקט געט ער א זאג אוי אנטשולדיגט ראש ישיבה איך וויל אייך איבערבעטן איך האב אייך גערופן ביי נאמען עסט, זאגט ער, און זאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דער לייצער, יא יא יא, כ'האב ענק שוין געזאגט, אמאל איז א פלי געשטאנען אויף די מחילה פון אן עלעפאנט און קוקט אריין אינעם תחת און זאגט, יו נאו, מיי מאדער טאלד מי, די ביגער די ארגענאזעישאן, די ביגער די מעס. ס'איז גוטע נייעס. וויל אויך צולייגן דא פון צייטונג אין ארץ ישראל פון טעלעוויזשען וועגן די תקנות גער פאר קינדער סאיז א געלעכטער געווארן אין די גאנץ גער סאיז אלץ געווען נאר ביז יעצט האט מען נישט געוויסט גארנישט ווייל מען האט אלעס געטרייט צו באקעמפן יעצט לאכט מען זיך אויס. ס'דא איינער משה טויב א מחנך פון גער ער האט גערעדט פאר פרויען. אין די סעמינאר פון גער וויאזוי מען דארף פיינט האבן דעם נייעם גערער רעבן און אלע אלע רשעות וואס ס'גייט פאר, ס'דויערט פערצן מינוט, ס'איז אויך כדאי צו הערן, נייע רבי מיין איך רבי שאול אלתר, ער איז דער ראש ישיבה פון שפת אמת, ער איז דער זון פונעם פני מנחם און ער איז א. א שוועסטער קינד פארן היינטיגן רבי. דער גערער רבי האט זיך ווען געדארפט אויסלערנען אז ס'איז געשען אין סאטמאר, ס'איז געשען אין אלע חסידות'ער, ס'זאל יעדער וויסן, מ'דארף זיך פראטעקטן. ר' מאטל איז געווען דער קלוגסטער רבי, איך זאג ענק דער שענסטע צוואה האט ר' מאטעלע געלאזט. יעדער זאל ווערן רבי, א איד צו א גוי, הו קעירס, וועט ער אנפירן דעם וועג, ארויפפירן דעם וועג, ער איז נאכגעלאפן מיידלעך אין מיידל סקול אין וויזשניץ, ער וועט זיין דער נעקסטער רבי, הו קעירס. די אייניקלעך האט ער אויך שוין באזארגט זאל זיין שקצים. יעדן טאג ווערן מיר אונז קלוגער און קלוגער און קלוגער. יעצט זעמיר געוואויר געווארן אז מלכי לייפער, חי לייפליין ווי איך רוף זי, איז געווען א טיטשער אין בית הספר גער און יעדער האט דארט געוואוסט, אלע מיידלעך האבן געוואוסט אז זי איז א מנוולת און א חזירה. עניוועי, רעבעצן שושנה אלטער, דאס איז דאס ווייב. איים סארי, מען טאר נישט זאגן דאס ווייב, מען דארף זאגן דאס דאס'ל. רעבעצן פון יענקעלע אלטער פונעם גערער רעבן, פון איינע פון די גערע רעבעס, איך ווייס נאכנישט ווער ס'עט באמת זיין גערע רעבע, און זי האט זיך געזארגט מען זאל פארשווייגן די זאך, זי האט מורא געהאט אז די מיידלעך זאלן נישט אויפהייבן דעם קאפ, זי איז געגאנגען זי האט זי געשיקט אויף.

אזוי האט זי געמיינט. א ברוך השם האט געמאכט יעצט אזאלעכע שיינע פראגרעמס, אין ארץ ישראל קען מען סוען ביז אַכט און דרײַסיק יאר, אין אמעריקע איז צוויי און דרײַסיק דא איז אַכט און דרײַסיק, סאו למעשה יעצט גייען זיי אהיים קומען און זיי גייען נעמען די בעסטע טאפ אוו די נאטש לויערס און סוען גער, גער איז א רייכער מוסד זיי האבן גענוג געלט צו באצאלן די אלע שייגעץ שטיק, און עטס גייטס ענק אויסלערנען, יעצט גייט עטס אנהייבן צו פארשטיין פארוואס גער איז אזא מושחת'דיגער חסידות, ווייל ווען מען גייט. צו שטרענג, יו לוז דעם אָל. קומט אָן אַ רעבעצן, זי ווייסט אַז די פרוי איז אַ משחיתה, און אַז מען גייט איר שיקן אויף יענעם עק וועלט, ווייסט מען דאָך אַליינס וואָס זי קען דאָרט אַלץ אָפּטון. וויאַזוי האָט זי געהאַט אַ חוצפּה צו טון אַזאַ זאַך? דאָס הייסט מיט אַנדערע ווערטער, זי האָט גענומען אַ לייען אין אַ דען און זי האָט געזאָגט, גיי אַריין. זי האָט זי אַריינגעשטעלט צו די פיינסטע מיידלעך. אַז שושנה זי זאָל זיין, די אַלטער. יעצט פאַרשטיי איך שוין פאַרוואָס מן השמים האָט מען מסבב כל הסיבות געווען, אַז ער זאָל נישט בלייבן. ציגער גערער רעבע ווייל ער איז א פיס אוו שיט אז היינס האט צי געטוהן איך האב יעצט אינסייד אינפארמעישן ווען נישט געב איך נישט ארויס דעי זאכן פארשטייסט א שאנדע מען נעמט א מחנכת וואס איז משחית קינדער עד קצה האחרון אין מען שיקט זי אוועק אין גראדע אין נישט נאר אין גער איז זי געווען זי איז דא אויך געווען אין איינע פון אונזערע היימישע מוסדות אין איר טאטע צי איר שווער איך ווייס אפילו נישט פונקטליך די גאנצע לייף פון די משפחה איך ווייס נישט פון וועלעכע ביצים מען האט זי אויסגעקלאפט איך האב געליינט דא אין צייטונג פאריגע וואך אז מען האט אריין אריינגעשוועצט א טרעקטער טרעילער פון עפעס זעקס און דרייסיג טויזענט אייער, איך ווייס נישט פון וועלכע ביצים מען האט זי אויסגעקלאפט, נאר איר טאטע און איר שווער, איך האב אמאל צוגעשפארט אליין פאר א ישיבה אין מאה שערים, ער פלעגט לערנען ראשית חכמה מיט די בחורים, און ער פלעגט זיי זאגן דו ווייסט וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה מיט די הענט, א בחור ווייסט דאך נישט, האט ער אים ארויסגענומען דעם פיפיק, ער האט עס אויפגעשטעלט, ער האט עס אים אויסגעריבן, און א בחור האט עס מיר פארציילט, און איך בין צוגעגאנגען גראד צו די עדה, איך האב זיי געזאגט, אויב עטס מאכט נישט צו די ישיבה שפאר איך אים איין, האבן זיי זיך דערשראקן, מען האט עס צוגעשפארט. איר שווער איז געווען דער סגן מנהל אין באבוב אין אמעריקע, מען האט אים משלח געווען ווייל ער האט געמאכט מעשה נערות. אזעלכע צוקלאפטע אייער. עניוועי, אבער מען זאגט אז ר' מרדכי נאדווערנער האט געזאגט אז זיינע קינדער זאלן זיין בהמות, נישט צו קלוג, פארוואס אזוי וועלן זיי נישט ווערן אף די דרך? איך זעה די בהמות זענען נישט צו קלוג און זיי טשעפען מיט מיידלעך, שי העד ע דזשאב פאר הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלערס א יאר, ווער האט היינט אזא דזשאב? איך בין נישט ביי משפחה, נאר די גרעסטע חוצפה איז דאס. עפעס אז די רעבעצן וואס זי פירט די מוסד זי איז געווען די וואס האט דאס אנגעדרייט די רעבעצן הייסט די דרעטל זי הייסט שושנה אלטער שושנה זי איז א רויז כשושנה בין החוחים בכלל זי איז די מנהלת פון די גערע מיידל סקול פון די סעמינאר איך האלט זי טאר נישט זיין קיין מנהלת כ'על מסביר זיין פארוואס איר מאן איז דאך אזא אפגעהיטענער צדיק, ער מוז דאך איינהאלטן וואס ער אליינס זאגט, ווייל טאמער נישט וועט דאך קומען דער וואס ער פירט דארט אין משמרת הפיפיק און עט אים ווארפן דעם דייפער אין פנים, סא צו ער גלייבט צו נישט, ער מוז עס האלטן. מסתמא קומט צו עונה איינמאל אין זעקס חדשים, אפשר איינמאל אין זעקס יאר, הו נאוס? אויף איר בין איך נישט באזארגט, זי איז אזוי ווי אלע גערע ווייבלעך, זי האט ווי צו גיין אוטלעטס, איך האב נאר א פראבלעם מיט אים, ס'הייסט ער דארף אויך האבן א ווייב, ווייל ווען נישט וואלט ער נישט געווען אזוי צעפידלט ווי ער איז. למעשה, לאמיר עס צולייגן אויף קליין געלט. ער, פארשטייסט, האט אריינגעשטעלט זיין ווייב צו זיין די פרינציפעל. ס'איז געווען אמאל איינער, ס'איז געקומען צום חפץ חיים, ער וויל האבן א תיקון, ער האט געזינדיגט, א גרויסער עושר. דער חפץ חיים אים געזאגט אזוי, זאלסט זיך וואשן צוויי מאל א טאג, אינדערפרי זאלסטו עסן גוטע אייער מיט א סאלאט מיט אלע גוטע זאכן, מיטאג זאלסטו עסן געבראטענע קאטשקעס, ביינאכט וועסטו עסן אביסל. אינדערהיים האט מען געהאלטן ביינאכט, איך זאל מען דורכלאזן. פרעגט ער, רבי איך קום צו דיר פאר א תיקון, האב איך געמיינט, עסט זאגן איך זאל פאסטן כאטש זעקס מאל משבת לשבת, זאגט ער ניין דו פארשטייסט נישט, פאסטן משבת לשבת איז פאר א איד א צובראכענעם, א איד אן עושר, אז דו עסט פאסטן משבת לשבת וואס עסטו שוין האלטן אז דער ארעמאן זאל טוהן, וועסט פרעסן ווי א חזיר, וועסטו פארשטיין אז יענער דארף אויך עפעס עסן, אבער נישט אז מען וועט קומען מען דארף האבן געלט איינער זאל האבן צו עסן, עסטו זאגן זאל טוהן וואס איך טוה, זאל עסן ציבעלעס ביינאכט, איך האב געזאגט זאלסט פרעסן וויפיל ס'גייט אין דיר אריין, די זעלבע שטייט אויך אז א תלמיד חכם טאר נישט פאסטן די אלע

כ'האב עס געליינט אין פארבס א יאר צוויי צוריק. סאו וואס פעלט פאר די פרוי? זי האט קינדער, זי האט אלעס. איר פעלט איין זאך, אביסל סעקס. דו פארשטייסט? איז במילא אז זי האט עס נישט, וויאזוי קען זי גיין לערנען יעצט מיידלעך וואס דאס הייסט מעריד לייף? ס'איז א רחמנות אויף יעדן מיידל וואס זי גייט אין די סקול וואו זי איז דארט דא. און דאס זאלט עטץ אנהייבן צו פארשטיין. יו גאנא העוו טא סטארט לערנינג די פעקטס אוו לייף, פרום איז היינט נישט דא, טאמער איז ער פרום איז ער אזוינע, זי אזוינע, היינט נישט דא די אלע בולשיט, משבת לשבת, א ראש ישיבה איז איינמאל א חודש, דאס איז אלעס געשטארבן, איז במילא ווילאנג מען וועט נעמען זי אז זי זאל זיין די מנהלת, איז טאקע גוט אז די חיה לייפער, חיה לייפליין ווי איך רוף זי, איז טאקע זייער גוט אז זי האט אפגעפירט די מיידלעך פון וועג, ביקאוז דעטס נאט א נארמאל ביהעיוויער, שטעלט אזא. פרוי. פוי! איך זאג נאכאמאל, דער גערער רעבע קען זיך נישט טשענדזשען ווייל ער האט גענוג מענטשן געהארגעט. ער האט געהארגעט א גאנצן דור. ער וועט זיך נישט טשענדזשען ס'איז אזוי ווי דער גלח פון רוים זאל אנהייבן צו פארקויפן אידישקייט. ער האט געהארגעט גאנצעטע שטעט, שטעט פון מענטשן. ער איז צעדרייט אויף טויזענט. און ער וועט זיך נישט טוישן. יעצט וואס אונז דארף מיר זעהן איז אז דער נייער גערער רעבע ר' שאול זאל זיין א נארמאלער מענטש ווייל ווען נישט עסטו קענען נעמען גאנץ גער און געבן א פלאש אראפ אין טוילעט אריין, נאובאדי טאלערעיטס דיס גארבידזש ענימאר, און חוץ פון דעם קוקטס אין די גמרא, די גמרא זאגט. רב כהנא על גנא תותיה פורייה דרב, ער האט זיך באהאלטן אונטערן בעט פון רב, רב כהנא האט זיך באהאלטן אונטערן בעט פון רב, שמעיה האט ער געהערט ווי ער האט געמאכט תשמיש מיט זיין ווייב, האט ער געהערט.

איטס לייק אין די פירסט טיים אראונד, אזוי אזוי נאנט איז ער געקומען מיט ליבשאפט צו זיין ווייב, אמר ליה האט ער אים געענטפערט כהנא הכא את, דו ביסט עס, גיי ארויס, דלאו אורח ארעא, ס'איז נישט איידל צו טון אזוי קוקן ווי יענער מאכט תשמיש, אמר ליה האט ער אים געזאגט תורה היא וללמוד אני צריך, דאס איז א חלק פון די תורה הקדושה און איך דארף זיך לערנען. און איך האב שוין געזאגט אפאר מאל, דער אלטער גערער רבי דער בית ישראל איז געווען א קדוש וטהור מאוד, הי דידנט בעלאנג אין דיס דזשענערעישאן, און אויסער דעם האט ער געהאט א מורא'דיגן סעטבעק אז ער האט פארלוירן א גאנצע שטוב מיט קינדער, צען קינדער צו וויפיל, און איר זאלט נישט מיינען אז די אלע ווערן נישט בארירט, ער קען זיין גרויס כגודל שמים גודלו. ביי אהרן הכהן שטייט נישט, וואס שטייט? אהרן? ער האט נישט געזאגט גארנישט, וידום. שטייט נישט אז ער איז געווען צופרידן און ער האט געלאכט און ער האט זיך געפרייט, נאנאנאנאנאנאנא, מענטשן האבן דאך געפילן, שטייט וידום אהרן, הי דידנט סעי עניטינג, הי סעד יו נאו וואט, טו בי קווייעט איז די בעסט. די זעלבע אויך, דו מיינסט אז דער בעלזער רב איז געווען הונדערט פראצענט נארמאל? אין תל אביב דערציילן זיי גרויסע זאכן, ס'האט אמאל געזאגט א בער א ס"מ איז אים געקומען בייסן מיט אנדערע זאכן, ער האט געהאט אסאך פאנטאזיעס, ער איז געווען א צעבראכענער איד. פארלוירן זיין שטול אין בעלז, געפארן אין גלות און האט זיך נישט געקענט צאמשטעלן, און האט באגראבן א שטוב מיט צען קינדער, הי וואזנט וואן האנדערט פערסענט אל דער, אין אונזערע צייטן וואלט מען אים געגעבן סייקאטערעפי, ער מעג זיין גרויס, הייליג, סא זאלן זיי מיר אלע מוחל זיין, ווייל דאס איז נישט קיין וועג צו זיין א מנהיג פון א דור. דאס הייסט דער גערער רבי האט געטרייסט דעם בעלזער רב, און דער בעלזער רב האט געטרייסט דעם גערער רעבן, אז ער האט נישט געזען אזאלכע חשוב'ע אינגעלייט ווי אין טרעבלינקע, די וואס זענען געשטארבן אויף זיי איז נישט קיין רחמנות. דער רחמנות איז די וואס זענען איבערגעבליבן פון טרעבלינקע, און די וואס האבן פארלוירן גאנצע האב און גוטס, נאר דאס איז א רחמנות. און מענטשליכע געפילן זענען מענטשליכע געפילן. ס'שטייט נישט אז א צדיק דארף נישט זיצן שבעה, און ס'שטייט נישט אז משה רבינו איז געווען פטור פון זיצן שבעה. איי, ער איז געווען דער גרויסער צדיק? זאגט דאך דער אייבערשטער, די ערשטע ג' ימים איז לבכי, וויין דיך אויס גוט. כ'וויל נישט ווייטער גיין אין דעם סאבדזשעקט, ווייל אז איך גיי ווייטער וועט מען זאגן אז איך בין געווארן אן אפיקורס, איך רעד אויפן בעלזער רב מיטן גערער רעבן, אה, דאס איז אל באלאני, רבותי, יו העוו טו סטרעיטן אוט. און דאס וויל איך ענק זאגן, אזא צודרייטע ווי די שושנה טאר נישט זיין קיין מנהלת פאר מיידלעך, און דארט הייבט זיך אן דער חורבן. איר דזשאב דארף זיין צו זען אז ס'איז דא גענוג טעמפעקסעס פאר די מיידלעך, און גענוג

ער געהייסן מען זאל צובינדן דעם קרבן פסח לכרעי המיטה, פרעגט דער חזון איש ווי דער אייבערשטער האט נישט געטראפן א בעסער פלאץ ווי ביי כרעי המיטה אין בעדרום אריין, זאגט דער חזון איש ס'איז נאך געווען פאר קבלת התורה, מזוזות איז נישט געווען, איז די הייליגסטע פלאץ אין א אידיש הויז איז דער בעדרום, ווייל דארטן איז דער מזבח אליינס, מען גרייט זיך צו, מען קויפט א פרעזענט פאר די ווייב און אהער מיט אהין, אלעס פלוצלינג זאגט זי אפ, כ'קען נישט. כ'האב געזען מיין גאסט אורח בזמנו בא, מיין פעימאס גאסט האט זיך געגעבן א ריק אן קיינער איז נישט דארט און קיינער וועט נישט וויסן חוץ דער אייבערשטער, און זי האט אזויפיל יראת שמים און זי זאגט פאר איר מאן אנטשולדיגט מ'קען נישט, און נישט נאר יעצט, ס'וועט נאך נעמען יעצט א גאנצע צוועלף טאג אויב נישט מער, און אויף דעם האלט אונז דער אייבערשטער אויף די וועלט, אלע עבודה זרות מיט אלע זנות מיט אלעם וואס מ'טוט אפ. גיט נישט אזויפיל צער פארן אייבערשטן וויפיל די נחת רוח ווען א אידישע טאכטער זאגט פאר איר מאן כשושנה אדומה ראיתי איך בין נאך נישט זיכער ס'איז רויט אויך נישט דארפסט קודם גיין צום רב פרעגן און מארגן קומט ער צוריק מיט אראפגעלאזטע נאז יא דער רב זאגט ס'איז טאקע נישט גוט און דאס איז כלל ישראל דער אייבערשטער האט געמאכט מיט אונז זייער א גוטן דיעל. נאבאדי עלס וואלד דו איט. וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, זי טאר נישט זיין קיין מנהלת, מען מוז ארייננעמען נארמאלע מחנכים מיט נארמאלע מנהלת. ר' בנימין הערש בערקאוויטש זכרונו לברכה אדער עליו השלום איז געווען יארן לאנג מנהל סאטמארע מיידלעך און ס'איז נישט געווען אזוי גוט. ס'איז נישט געווען. ס'איז נישט געווען אזויפיל דראפאוטס ווי היינט ווייל ס'איז נישט געווען אזויפיל מענטשן און ס'איז נישט געווען וואו צו גיין צו דראפאוטס. איך געדענק כ'האב געדאווענט אין סאטמאר אין קליימער געווען דארט א לץ, יעקב ברוינס א ברודער. פרעגט ער איינעם, העי, איי וואנט טו גאו קרעיזי, וואלד יו קאם אלאנג וויט מי, ביקאוז איי דאנט נאו ווער טו גאו קרעיזי, נישט געווען אזוי פיל דראפ אוטס, אבער בנימין הערש האט פארשטאנען צו א מיידל האט איר געשלעפט די האר, העי, שלעפט היינט די האר, זאגט איך בין אויפן האטליין, שלעפטס אים די בארד, ער האט געהאט א לאנגע בארד וועגן דעם. זאג אייביג, קוק וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, משה יוסף מייזעלס א ראש ישיבה פון זעקס הונדערט בחורים, האט געהאט א בארד וואס איז געווען קוים א האלבען אינטש לאנג, דאס הייסט, א גדי בן סוסי בארד רופן זיי דאס. גדי בן סוסי גדי בן סוסי. נחשון בן עמינדב האט א לאנגע בארד דאס איז דאס איז ר' בנימין הערש'נס בארד. ער איז געווען א ראש ישיבה פאר אפאר הונדערט מיידלעך האט ער געדארפט האבן אזא לאנגע בארד. ס'הייסט אזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט אזוי באהאלטן קיינער פארשטייט עס נישט. האהאהא. ס'גוט אונז פאר מיר גוט. מ'דארף ארויסשיקן די רעבעצן שושנה און מען דארף נעמען א נארמאלער חינוך און דעמאלטס.

גערעכט מיט די הלכה. טאמער איז דא נאך א מענטש אינוואלווד טארסטו נישט מחמיר זיין ווייל דו ווייסט נישט יענעמס יצר הרע דעמאלטס טארסטו נישט מחמיר זיין דו הרג'סט דיך דו הרג'סט די צד שכנגדו און דאס זאלט אונז ענק אויסלערנען מען דארף נעמען די אלע מוסדות און קאנווערטן צו דזשודיאיזם נישט עפעס א משוגענע רעלידזשען וואס מען האט אנגעלייגט זאג נאכאמאל דער אלטער גערער רבי געווען זייער א הויעכער מענטש. אבער ער איז געווען א פארצארעטער מענטש, האט פארלוירן א שטוב מיט קינדער, און ער איז אויך געווען א מענטש וואס איז שוין געווען אויף דער עלטער, האט שוין געזען די וועלט אנדערש. אונז ווייסן מיר אלע, ווען אונז זעמיר געווען צוואנציג זעמיר נאכגעלאפן אויף אזאלכע תאוות וואס ביי די דרייסיג לאכט מען דערפון און ביי די פופציג עקלט מען זיך דערפון. סאו איטס אלל א מעטער אוו עידזש, איטס קאלד עידזשינג, די פראסעס פון די וועלט איז עידזשינג. ס'איז דא בנינים וואס זיי שטייען הונדערט יאר, נאכדעם פאלן זיי צוזאם, דאס הייסט עידזשינג, און ממילא אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט עידזשינג, דארף מען וויסן, דער גערער רבי האט זיך נישט געקענט אריינשטעלן אין אונזער עידזשינג ווייל ער איז געווען צו הויעך, ער איז געווען ווערי ווערי היי, געווען א צדיק יסוד עולם. איך געדענק אמאל, איך האב נישט געוואוסט, איך קען דאך נישט גערער חסידות, מיין טאטע האט געשיקט הונדערט דאלער איך זאל געבן א קוויטל, איך האב עס אים געגעבן, ער געט עס א קוק אן, ער נעמט דעם הונדערטער און דרייט עס איין ווי א באלי, און ביז איך בין ארום דעם טיש, דארט פלעגט זיין מ'איז ארום דעם טיש, האט ער עס מיר נאכגעווארפן. אההה דעס איז גוט. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. אבער ער איז נישט געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט, קלאר אז נישט. און דער הייליגער רבי אהרן איז אויך שוין נישט געווען. וואס ער האט מיטגעמאכט אז ער איז ארויס נארמאל האלבוועגס איז עס אויך איינע פון די סעווען וואנדערס אוו די ווארלד. אפילו די קינדער וואס ער האט געהאט איז געווען אזוי. ס'איז געווען וואס זענען געווען גרויסע מענטשן. ער האט געהאט עפעס א זון ר' משה וואס מ'האט אויף אים געזאגט עפעס. אז ער איז געווען ממש זייער גרויס, מ'האט געזאגט ער געווען גרעסער פון רבי אהרן, אזוי הייליג איז ער געווען, און אמאל האט ער געהאט שטום טויבע קינדער אויך, עטס מיינטס יעדער איינער קען דאס דורך גיין? נאט רילי, ס'איז נאך דא א ווייב אויך, יו העוו טו קאמפליי וויט הער, סאו לערנטס ענק אויס איין זאך, לאמיר זיך אונז נישט לערנען וויאזוי די רבי האט זיך געפירט, לאמיר זיך אונז לערנען וויאזוי דו דארפסט דיך פירן, ענד דעטס איט, ס'איז דא א ספר מעיל צדקה, שולחן ערוך שטייט מען זאל לעבן נאר איינמאל א וואך, משבת לשבת, לויטן אר"י הקדוש און אנדערע בעל מקובלים איז דאס א שאלה, פון א לאו מען זאל נישט וואוינען מיט א שניר, קומט דער מעיל צדקה און ער זאגט נא נא נא פאוואליע, דאס איז געווען ביי די אר"י הקדוש נישט ביי אונז, ביי אונז איז א מינימום צוויי מאל א וואך מינימום, ס'מעג זיין פיר מאל א וואך אויך, בפרט נאך ווען מ'איז יונג, אבער צוויי מאל א וואך איז מענדעטארי, דאס איז די מצות עונה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האלט ענק אין איין זאגן אז אונז האבן נישט קיין כשר פלייש, אונז עסט מען טרייפות. און יעדער האט געלאכט. היינט הייבן זיי אן צו זאגן יא, ר' נחום, כ'הייב אן צו הערן אז איר זענט גערעכט. ס'איז געווען א רב וואס האט געהייסן הרב לאנדא, ר' יהודה לאנדא האט געהייסן אז זיין הכשר איז דער בעסטער, דער בעסטער, דער בעסטער. עז טיים ווענט ביי האבן זיינע אייגענע שוחטים געזאגט אז ס'איז אראפ פון די מארקעט. ס'איז אזוי ווי יעדע ביזנעס, מ'קען נישט פירן א ביזנעס און מ'זאל וועלן האבן פראפיטס און ס'זאל זיין. כשר, ס'איז נישט מעגליך יעצט. ס'איז דא אין יעדע אינדוסטרי איז דא משקיעים, אינוועסטערס, אין דער אלטער היים איז אויך אזוי געווען. ס'איז געווען אז מ'האט אויסגערופן אז מיטוואך גייט מען קויפן א בהמה, און די גאנצע שטאט איז זיך צוזאמגעקומען, יעדער האט אריינגעלייגט אפאר גראשן, מ'האט געקויפט די בהמה, מ'האט עס א שחט געטאן. איז אויב ס'איז געווען כשר איז אלעס גוט געווען, האט יעדער געהאט בהמה פלייש. אויב ס'איז נישט געווען כשר, צו קויפן נאך א בהמה האט מען שוין נישט געהאט קיין געלט. די וואך איז דעמאלטס געווען אן בהמה פלייש. אזוי איז געווען. יעצט איז געווען נאך א זאך. ס'איז געווען דער. קצב האט געטרייבערט דעם שוחט מיטן רב, טאמער האט דער שוחט מיט די רב געמאכט א, ס'איז דא א סירכא, וואו! טאמער דער קצב האט נישט געהארגעט דעם שוחט אדער דעם רב, איז געווען א נס מן השמים. ס'איז אלץ אזוי געווען. על כל פנים, היינט איז דא אזויפיל רחבות הדעת אז מ'קען גיין צום גוי און זאגן. איך קויף אפ נאר דאס כשר'ע חלק פון דער. מען קען דאך היינט אלעס טון, קומען אריין אזאלכע ריזיגע אינוועסטערס ווי מיל מארט, נישט היינט, נאך דעמאלטס, און ער האט גענומען דעם דברי יואל, האט מיט אים געשלאגן זה חליפתי, זה כפרתי, זה תמורתי, און ער האט נאך צוגענומען די רעבעצין זי זאל נאך מיטהעלפן, ווען נישט וויאזוי איז אויסגעקומען אז אזא איש קדוש מאוד האט זיך אזוי געשלאגן פאר אידישקייט, ביי אים האט מען געגעסן מיל מארט. די רעבעצן האט באקומען א שיפמענט פון איך ווייס צוואנציק עופות צו וויפיל יעדע וואך פאר איר קאך, און איך האב דאס אייביג געטאן. פרעגט איינער וואס דו עסט נישט גארנישט? זאג איך איך עס יא, יעדעס מאל איך געב א בייס און איך בין שוין זאט, זאג איך זעסט רבונו של עולם איך שפיי עס אויס, ווייל ביז יעצט האב איך געמוזט עסן ווייל עס איז געווען פיקוח נפש, יעצט איך בין שוין זאט, איז שוין נישט קיין פיקוח נפש, און איך קען דאך נישט זיין אנדערש פון יעדן, איך קען דאך נישט אנהייבן צו גיין צו די מעלק און צו דא און צו יענץ, נאר עס איז נישט בידי איך זאל דאס קענען אונטערברענגען. ווען יעדער וואלט צוגעלייגט א האנט וואלט מען עס געקענט אונטערברענגען. דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט איז דא די מורא'דיגע זאך. איך האב שוין געהערט פון שוחטים זאגן אז הרב לאנדא'ס שחיטה איז שוין אויך מיטן פיטום אראפ. קודם מסתם די עלטער און נאכדעם מסתם מען קען זיך נישט שלאגן מיט די גאנצע וועלט די גאנצע צייט. איז למעשה בין איך יעצט געוואויר געווארן ס'האט עס איבערגענומען זיין זון. זעסט ער האט עס נישט איבערגעלאזט פאר זיין זון אליינס ווייל ער געוואוסט אז איבערצולאזן פאר זיין זון דאס איז די ארגסטע זאך וואס קען זיין ווייל דעמאלטס וועט מען קיינמאל נישט ארויסקריכן דערפון. נישט ארויסקריכן פון גיהנום, ער מוז געבן אלע טרייפות צו עסן, א מורא'דיגע זאך, איז למעשה האט דאך געוויסט ער איז אויף צרות, האט ער עס איבערגעלאזט פאר אים און פאר נאך א ליטווישן אויך, איז למעשה יעצט האבן ביידע זיך געזעסן איינער אויף איין זייט טיש איינער אויף די צווייטע זייט טיש און זיי האבן זיך א קוק אומגעטון וואסערא ירושה זייערע טאטעס האבן זיי געגעבן, האבן זיי ביידע מחליט געווען אז אונז ברויך מען עס נישט האבן, שנא ורב שנאותי', קיין מיליאנער קען מען נישט ווערן ווייל די חברה, די אינוועסטערס נעמען צו דאס געלט, ער ברויך עס האבן, זיי ווילן עס אויפגעבן. ס'שטייט גרייט, ווער ס'וויל עס קען עס נעמען. כ'ווייס נישט צו ס'שטייט שוין גרייט פון היינט אויף מארגן, אבער זיי האבן שוין געזאגט עמטליך אז דער נאט אינטערעסטעד. פארוואס? ווייל זיי האבן געזען. זיי האבן געזען ווי נענטער מען קומט מיט די געלט זאכן איז מען פארלוירן. יעצט, אונז האמיר געהאט טענות אויף הרב לאנדא'ן וועגן עפעס א מעשה פון א הויז בחור פון מענדעלע, געדארפט חתונה האבן מיט א מעשה א בוידעם, בקיצור האמיר אים געבעטן אז מ'זאל נישט אננעמען, ער זאל נישט גיין געבן א הכשר אויף די האל, ווייל דא דא דאס א מעשה פון א גט מעושה, האט ער געטענה'ט אזוי, די רבנות נעמט אן מיינס אז דאס הכשר מוז איך אננעמען זייערס, א גוטן טאג, איי דער אייבערשטער האט א פראבלעם, ווער ווער רעכנט זיך היינט מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז די לעצטע ענטיטי וואס א מענטש רעכנט זיך מיט, ווי איך שוין דעמאלטס געזאגט, דער מענטש איז נחמץ געווארן, אבער ס'איז נישט וויכטיג, ער האט געלעבט א גוטן טאג. ער איז געפארן געבן הכשרים, ער איז געווען גאנץ ערליך, איך זאג נישט פון די בעגינינג זיכער, איז למעשה איז אזוי, מען קען נישט זיין צופיל ערליך, ווייל עט די ענד אוו די דעי, וויאזוי קענסטו זיין ערליך, יעדער לאכט דיר אין פנים, יעדער געבט הכשרים אויף אלעם, ווייל איך זאג אויף א מקווה אז ס'איז פסול, קומט אן דא א ליידיגער יונג פון ארץ ישראל, מאת ראטה, און ער זאגט ס'איז כשר, נעמט מען עס אן, פארוואס נישט? אזא חוצפה וואס דא גייט פאר, מאת ראטה איז א פוסטער שטריק געווען אלע יארן, מען האט אים נישט געוואלט אריינעמען אין די עדה, ר' משה אריה פריינד האט געזאגט איך נעם אים נישט אריין, זיי געסטראשעט. געהאט די מסמידימניקעס אז זיי גייען זיך מאכן אן אייגענעם בית דין, הע הע האט מען מורא געהאט, שטעל דיר פאר די רבי פון די מסמידימניקעס האט אויכעט געטאטשט א קינד אן אייניקל, אזוי שרייבט ער, ער האט אים געפעצלט, דאס איז גאנץ מסמידים. אמאל, וואנס אפאן א טיים, זענען זיי געווען די ארגסטע שבאבניקעס אין די שטאט, איז געקומען דער מינצבערגער זיי אביסל צאמגענומען, ביז ער האט זיך מיישב געווען הו די העל נידס אלל דיס, איך וועל אויך גיין פעצלען און פארטיג. אזוי זאגט זיין אייניקל, צו ס'איז אמת צו נישט, דערווייל האט מען נאכנישט געטראפן קיין שקרנים. אה ס'איז די געלט זאכן דארט, די אלע בולשיט קען מיר אונז, יעדער זאגט די זעלבע, קען מיר וועבערמאן האט געטאטשט וואס אונז ווייס מיר, פערצן מיידלעך, מען האט זיי אלע אהרג'עט, מען האט געטענה'ט אז די מיידל איז א שיקסע ווייל זי וויל אים באגראבן, פארוואס? באלאוניס! אין אדם משים מעצמו רשע, א קינד גייט אויף זיך נישט אליינס ארויסגעבן אזא מין זאך אז מען האט מיט איר געטון וואס מען טאר נישט ביקאוז זי ווערט פארעקלט, פארמיאוס'ט, עניוועי איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. איז למעשה איז געווארן א נייע זאך אז יעדער סטראשעט, ס'איז געווען סרול משה, סרול משה איז געווען דער פריעריגער ירושלימער רב דושינסקי, אינדערהיים אין חוסט אויף יעדן טיש איז געווען אריינגעקריצט זיין נאמען, איז געווען אזא ליידיגייער אז ס'איז נישט געווען זיין גלייכן, שפעטער האט זיך דערזען אין ירושלים, טאטע האט געהייסן א גרויסער מענטש, האט ער געזאגט פאר די עדה הער אויס, טאמער מ'נעמט מיך נישט אריין להושיבו על אביו צו מאכן אין ירושלים רב אזוי ווי מיין טאטע איז געווען, מאך איך אן אייגענעם בית דין. יעדער געט א סטראשע און פארטיג. דאס איז די גאנצע עדה איין שטיק גארביטש. ווער ס'געדענקט מיין פרשה וואס איך האב געהאט מיט די עדה מיטן שוויץ. מ'האט געשטופט קינדער אין די מחילה פאר גארנישט. איז געקומען א איד וואס ער האט געהייסן ר' מרדכי ווייס. ער האט געפייגערט אין ענגלאנד ווען ער איז געגאנגען נאך געלט און ער איז געלעגן אפאר טעג צו אפאר וואכן ביז ער איז געקומען צו קבר ישראל. ער איז נישט ווערד געווען ער זאל קומען צו קבר ישראל ווייל דער שייגעץ האט זיך אויפגעשטעלט און עדות געזאגט פאר בית דין. קען נישט זאגן וואס איך זאג אז מען שטופט יעדן אין די מחילה אינעם שוויץ באד, די מנחת יצחק האט אויך דארט געגאנגען, מוז מען זאגן אז די מנחת יצחק האט אויך געשטופט אין די מחילה, אבער זאג פאר בית דין וואס עס שטייט דארט נישט מנחת יצחק, ווען ער איז געקומען איז יעדער ארויס אלס דרך ארץ איז דא הלכה מען טאר זיך נישט באדן עם רבו, דו ברענגסט אריין דא די מנחת יצחק, האט ער געזאגט הערשעלע קרעטשמער מיר איז אויך. געגאנגען מיט זיינע בחורים, האב איך געזאגט הערשעלע, אה, ער קען זיין ער האט יא געשטופט, אויף אים בין איך שוין נישט זיכער גארנישט, וואס פאר א רעקארד די רבנים האבן, איים נאט סאו שור אבאוט עניבאדי ענימאר. ס'איז געגאנגען דער אלטער שייגעץ, מרדכי ווייס, און האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט מיר אזוי דערלאנגט, פי, נאר ער האט געהאט א פראבלעם, איך האב אזוי געהאלטן פון די עדה אזוי ווי עטס האלטס פון יאשקע פאנדריק, איך ווייס ס'איז איין שטיק בלאף די גאנצע זאך, די הכשר זיכער, און איך האב אים צוריקגעענטפערט. און אזוי ווי איך האב אים צוריק געענטפערט, האב איך ארויסגענומען פיר בילדער ווי אן אלטער איד זיצט אין שוויץ און מאכט משכב זכר, און ער האט נאך געטענה'ט, ווען עטץ קענטס דעם שוויץ ווייסט עטץ אז ס'איז אפילו נישט דא דארט ווי צו זיצן, זאג איך, ער האט אריינגענומען פון אינדרויסן א בענקל, איך האב עס אלעס געהאט אויף פיקטשערס, אזוי ווי איך האב אלעס געהאט אויף פיקטשערס האט ר' מאיר בראנדסדארפער א קוק געטון, זאגט ער, איז ער דאך גערעכט, זאגט ער דאך יא ריכטיג, און געבליבן. ער האט געפרעגט ווער דער איד איז, האט מען אים געזאגט, ער איז גאר א ראש ישיבה, ער איז אן אלמן, ער איז זעכציג צו זיבעציג יאר אלט. און ער שטופּט אין קינדער, האָט ער מיך געזאָגט, צו שפּאַנען שװיץ. נו, זײ זיך געװױר, זײ האָבן נישט קײן געלט פֿאַר דער װײַבער-מקװה. װער זאָגט, מע דאַרף אַ װײַבער-מקװה? גײטס אין ים. אױב דאָס איז דער פּרײַז, װאָס מע דאַרף באַצאָלן, גײטס אין ים. עניװעי, דאָס איז נישט װיכטיק יעצט. אַלטע, אַלטע, אַלטע שײגעץ-שטיק. דאָס איז מיט װעמען אונדז האַנדלען מיר דאָ. אַז פֿאַר דער רוט איז געשטאָרבן, האָט ער געזאָגט, כ'האָב איבערגעלאָזט זעקס און אַ האַלב מיליאָן דאָלער פֿאַר די עדה. װער ברויך עס האָבן? האָסט נישט איבערגעלאָזט אײן שטיקל כּשר פֿלײש, אַ כּזית כּשר פֿלײש האָסטו נישט איבערגעלאָזט. מיר האָט דערצײלט אײנער, אַז ער איז אַ שוחט פֿאַר דער רבנות. טוט ער זיי זאמלען אן א גאנץ יאר די שחיטה וואס די רבנות לאזט נישט נוצן, און ס'קומט די עדה פרויען שטערן, און מ'קויפט עס אפ פאר פֿינף צענט צום דאלער, און מ'טראגט עס אויף ארץ ישראל און מ'געט יעדן טריפות. לא די דער איד האט נישט זוכה געווען אז ער האט נישט קיין געלט אויסצוהאלטן די קינדער, האט ער אויך נישט זוכה געווען זאל זיי געבן כשר'ס צו עסן. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, נאר יעדער האט מורא צו רעדן, מ'זאגט דו ווייסט די עדה, מ'וועט, מ'וועט, זאג איך אזוי, פאר שלעק האב איך נישט מורא ווייל כ'קען זיי עס צוריקגעבן.

תניא האט דאך געלערנט אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם ער האט נישט איבערגעלאזט איין זונה אויף די וועלט שלא בא עליה וואס ער האט נישט געוואוינט מיט איר פעם אחת איינמאל האט ער געהערט שמע האט ער געהערט שיש זונה אחת אז עס איז דא א זונה ווי איז זי בכרכי הים אויף יענע זייט ים והיתה נוטלת און זי נעמט כיס דינרין בשכרה.

און זיי האבן זיך געלייגט אינאיינעם אין בעט און זיי האבן געוואלט גיין זינדיגן. הפיחה האט זי געלאזט א לופטל, אמרה האט זי געזאגט כשם שפיך איז זי איינער חזר'ס דעם קוים אזוי ווי דער לופטל גייט נישט צוריק צום פלאץ ארויס אין די גאס און דעטס איט, כך אזוי אלעזר בן דורדיא, אין מקבלין אותו בתשובה מ'וועט אים נישט אננעמען אין תשובה, הלך איז ער געגאנגען וישב און האט זיך געזעצט בין.

כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, די בערג צעגיין, קומען די יעצט די אטאם באמבס סגייט דאך יעצט קומען צו זעהן וואס ס'וועט ווערן פון אלע בערג און פון די טאלן, אוי געוואלד, אמר האט ער געזאגט אויב עטס קענטס נישט בעטן אויף מיר דעמאלטס שמים וארץ בקשו עלי רחמים, הימל און ערד בעטס אויף מיר רחמנות, אמרו האבן זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמינו, פונקט ווי פון די זעלבע צייט וואס אונז גייען מיר בעטן פאר דיר קען מען דאך בעטן אויף אונז, שנאמר ווי ס'שטייט כי שמים כעש. לחו והארץ כבגד תבלה, אוי געוואלד, די וועלט וועט זיין ווי א פארפוילטע קלייד וועט די וועלט אויסזען, יא יא, איין אטאם באמב וועט זיין אלעס גענומען קער חס ושלום. אמר האט ער געזאגט אז עטץ קענטס אויך נישט בעטן אויף מיר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, די זון און די לבנה זאלן בעטן אויף מיר, אמרו לו האט ער געזאגט, האבן זיי געזאגט פאר אים עד שאנו מבקשים. עליך נבקש על עצמנו אונז בעט מען אויף דיר קען מען דאך בעטן אויף אונז אליין אונז ברויך מיר אויך א ישועה שנאמר וחרפה הלבנה ובושה החמה. אמר האט ער געזאגט כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים האבן זיי געזאגט עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו אונז אויף די צייט וואס אונז בעטן פאר דיר דארף מען אונז בעטן פאר אונז אליין שנאמר וואס ס'שטייט ונמקו כל צבא השמים ס'צוגיין איי איי איי איי איי דאס איז דאך נעבעך אויף אונזער דור אמר האט ער געזאגט. אין הדבר תלוי אלא בי ס'ווענדט זיך אין מיר נישט די זון די לבנה די שטערנס יעדער ברויך רחמים הניח ראשו בין ברכיו האט ער געלייגט זיין קאפ צווישן די פיס וגעה בבכיה ער האט אויסגעשאסן מיט א געוויין עד שיצא נשמתו ביז ער איז געשטארבן יצא בת קול ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול ואמרה האט ער געזאגט רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא. יעצט ווערט געברענגט פונעם אר"י הקדוש א מורא'דיגע זאך, אסאך מאל שטייט אין די גמרא מזומן לחיי עולם הבא, און אסאך מאל שטייט אז ער איז א בן עולם הבא, זאגט דער אר"י הקדוש וואס הייסט מזומן? מזומן מיינט ס'גייט נישט אזוי שנעל, ער האט זיך געלייגט די קאפ צווישן די פיס און דעטס איט? נעעעע, ער דארף נאך צוריק קומען אפאר גלגולים, ער האט נאך תיקונים, ער דארף נאך זאגן ווי די ברסלב'ער זאגן תיקון הכללי, ס'גייט נישט אזוי אויפן פלאץ, מזומן, ער איז אנגעברייט. כאטשיג די עבירות וואס ער האט געטון איז דאך זייער הארב אבער ער איז אנגעברייט שוין ס'נישט קיין חילוק. פרעגט די גמרא והא הכא בעבירה הוה ומית ס'איז דאך נאר געווען אן עבירה און ער איז שוין געשטארבן התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא וויבאלד מען טוט עס אזוין פיל איז עס אזוי ווי א מינות איך זאג אייביג מענטשן פרעגן וואס דאס הייסט אדיקשן וואס הייסט אדיקשן סאו איך וויל דיך פרעגן איין זאך טרינק דריי מאל אינדערפרי פארן דאווענען א קאווע זונטאג מאנטאג און דינסטאג מיטוואך וועסטו שוין נישט קענען לעבן אן דעם, דאס הייסט אדיקשן, יו געט יוזט איט וואנס טווייס און טרי טיימס יו אר פינישד מען. עניוועי, בכה רבי האט דער רבי געוויינט ואמר האט געזאגט יש קונה עולמו בכמה שנים ס'איז דא מענטשן וואס ס'דויערט אסאך יארן זאלן קונה זיין זייער וועלט ויש קונה עולמו בשעה אחת. רעבע, זאגט רעבע לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, נישט גענוג אז מען נעמט אן יעדן בעל תשובה, אלא שקורין אותן רבי, ער ווערט גאר א טייטל רעבע. וועמענס רבי איז ער געווען? וואס האט ער אונז געלערנט? ער האט אונז געלערנט רבותי, קיין ייאוש איז נישט דא, מען קען פונעם נידריגסטן פלאץ געבן א קריך ארויס אין איין סעקונדע. לאמיר אונז גיין צוריק דא צו אונזערע הכשרים, די הכשרים זענען אלע צופאלן. ס'איז אזוי צוצופאלן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. אפילו ווער ס'האט שוין געהייסן דער בעסטער בעל מכשיר, דאס איז געווען דער רב פון בני ברק, האט זיך אויכעט אויסגעלאזט. איך האב שוין געהערט יארן צוריק פון זיינע שוחטים אז ס'איז גארנישט מער וואס ס'איז געווען. און ס'איז געווען איין רובין, ער האט געארבעט פאר די רבנות, האט זיך לכתחילה האט געהייסן אז ער איז זייער א ערליכער מיט אלעם. זאג מיר היינט, א רובין איז איינע פון די שוואכסטע הכשרים וואס איז דא. איז במילא, איך וויל מסביר זיין פארן עולם, אז אונז לאז מיר דאס אלעס צו. וואס לאזמיר אונז איבער פאר אונזערע קינדער? טרייפע פלייש? אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געדארפט ראטעווען פון די שואה, פון די מלחמה, וואס הייסט דא איז געשען? מ'האט געראטעוועט רבנים, מ'האט יעדן געשטעלט א צום, מ'האט געזאגט די מיש דיך נישט אריין דא, ס'איז געווען צוויי גרויסע גרענד גרענד ראביי שקצים, דאס איז דער סיגוטער שייגעץ מיטן באטערער, זיי האבן זיך געריסן צווישן זיך אויכעט, ווייל בשעת מ'האט אנגענומען דעם באטערער איז דאך דער סיגוטער געווען דער רב, און אויפגערובען דעם באטערער האט ער געפיומט. פארשטייט זיך דא איז געשעהן זיי האבן זיך אריינגעלייגט זיי זאגן זיי לאזן נישט צו קיינעם און דער אמת איז ווען איך פארצייל עס האלט איך אז איך בין א ליגנער ווייל ס'איז נישט אמת. קען דען זיין אזא זאך אז רבנים זאלן זיך אזוי אויפפירן? אבער אז איך געב א קוקי וואס זיי האבן געטון מיט די קינדער זעה איך די זעלבע זאך. זיי האבן מיר געזאגט אז זיי ווילן מיך נישט לאזן און זיי האבן נישט קיין מורא פאר מיר ווייל איך בין נישט קיין רב האב איך זיי געזאגט קושט מיך אין תחת איך בין נישט קיין רב און איך גיי מיך פון ענק נישט לאזן. ס'איז דא דער דוד עקערשטיין דער גראבער חזר, ס'זאגט פאר א פרוי זי האט א פלעטבושער תחת, ער האט מיך אנגעקאלט, איך האב אלעס איז ביי מיר ריקארדעד, קאלט מיך אן זאלסט וויסן אונז וועלמער אונז וועלמער, זאג איך אים די וועלסט נישט טוהן גארנישט, זאג איך אים די ביסט א גרעסערע בהמה און א גרעסערער אפיקורס ווי בלעם, בלעם האט געזאגט איך קען נישט טוהן נאר וואס דער אייבערשטער לאזט, הערסט? און דער עקערשטיין האט געזאגט ער גייט זיך שלאגן מיטן אייבערשטן נישט מיט מיר, אונז האמיר נישט קיין מורא. איז ער געגאנגען דער עקערשטיין און ער האט מיך אנגעהויבן צו סטראשענען, עקערשטיין דו ביסט באלעבאס אויף ניו יארק, דו דר'ערדליגער וואס דו ביסט א וועלטס גנב געווען אלע יארן, מען האט דיך צוגענומען דארטן, דו האסט געמאכט דארטן די אלע פאלשע זאכן, האט מען דיר אלעס צוגענומען, מען האט דיך געמאכט אויס עידזשענט, גייט מיך גיין סטראשענען, עקערשטיין ביסט א עקל, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, נאכדעם איז דא עפעס צוויי, איך וויי, און ביז צום היינטיגן טאג וואלט איך געוואלט וויסן ווער זיי זענען. איך האב אלץ געזאגט די קאשע רב האט נישט מצליח געווען ווייל די קינדער האבן עם פארדרייט א קאפ, ס'איז נישט איך בין א רב כ'פארשטיי ס'איז אזוי ס'איז נישט אזוי, קינדער האבן עם געזאגט מ'האט דעם געכאפט מיט טרייפות יענעם אהער, איך פלעג שטיין יעדן טאג ביי סנדר'ן אין בעיקערי פארטאגס פינעף ווייל אונז האמער געווארט אויף די באס זאל קומען אויף סענדז סטריט פלעג איך שטיין דארטן יעדן טאג אין די בעיקערי, א וואוילער איד געווען קיינעם נישט געבאדערט, איז געווען די פראוזן עגס וואס ענט אפילו נישט געמוזט וויסן וואס ס'גייט פאר. נישט זיין פראבלעם, יענס איז דעם בעל המכשיר'ס פראבלעם, ס'איז יענעם סאטמארע דיין צו ווער ס'האט אים געגעבן א הכשר, זענען זיי געגאנגען זיי האבן אונטערגעשטעלט אז ער האט אנגעקאלט און מ'האט אים געכאפט רעד הענדעד, די פערד וואס דו ביסט, קאטשקעווער קינדער, פערד וואס איר זענט, איר האט געמיינט דעם אייבערשטן? צו איר האט געמיינט אז קאשע רב זאל וואקסן? קאשע רב האט נישט געוואקסן, ווייסט פארוואס? ווייל ער איז נישט געווען קיין רב אינדערהיים, ער איז נישט געווען אינדערהיים גארנישט, ער איז געווען א וואוילער בחור, און קיין שום קהילה האט אים נישט געוואלט נעמען אפילו, ווייל צו זיין א רב מוז מען זיין געבויעט, אינדערהיים און הערן די אלע זאכן און וויסן ווי צו דרייען, וויסן וויאזוי צו דרייען און ווען צו דרייען. אמאל פארקרימען זיי זיך אויכעט, אבער א מענטש דארף דאך האבן א גראדן שכל. ממילא האט ער נישט מצליח געווען, ער האט אפאר נערוון קראנקע קינדער, לעיזער חיים איז געווען א נערוון קראנקער, געווען אין א מענטל האספיטל ווען ער איז געווען זעכצן זיבעצן, א טאטעל וועקאו. סאו די אלע חברה האבן אים אונז זאגן וואס צו טוהן האבן מיר אונז נישט געוואלט הערן וואס ער האט צו זאגן, ער געווען א צדיק האט זיך אמאל אנגענומען פאר א פסל'ע מקווה וואס ביק האט וואס ביק האט מכשיר געווען און איך האב עס גע'פסל'ט, האט זיך אנגעטוהן א טלית האט געזאגט ער איז א בית דין ער איז מאיים איך זאל אים זאגן די אמת וואס איז געווען אין פראנציסקא, זאג אים רבי איך בין מיין לעבן אין פראנציסקא נישט געווען, זאגן זיי ניין ער מיינט סען פראנציסקא וויל נאר נישט זאגן א נאמען פון א גלח, האב איך געזאגט אה סען יא האב איך אים פארציילט אלעס, האט ער אויס געגעבן א בריוו אז די מקווה איז פסל, אבער קיין רב איז ער ווייטער נישט געווען. ער האט נישט געהאט קיין קהילה, ער האט געהאט די קינדער, די שלעכטע קינדער וואס זיי האבן אים פארדרייט א קאפ. מענטשן דערציילן מיר, זיי האבן געלערנט אין קאשוי, אונטערן בעט איז געווען טעיפ רעקארדערס, קיין שום טאטע שיקט נישט א קינד אין קאשוי צו אין קיין שום ישיבה ער זאל לייגן א טעיפ רעקארדער, קיין שום טאטע שיקט עס נישט, עניוועי, ס'איז געווען א באנטש אוו דזשערקס. און נאכדעם ווען איך האב געכאפט אז אין קאשוי איז דא א פסל'ע מקווה, איז געגאנגען דארטן דא איינער אברהם שלמה, און ער האט געזאגט פאר זיין זון וואס ער איז א באטע מאכער, אז טאמער גייט ער נאכאמאל האבן צוטון מיט נחום ראזנבערג גייט ער פליען פון קאשוי. סאו מיט וואס איז קאשוי מער באגלייבט ווי דער סיגוטער? די זעלבע שקצים, איטס אלל די סעים. יעצט ווען ס'קומט צו אסר'ן די ביכער, איך זאג אייך די אמת, איך האב דורכגעליינט די טרייפענע ביכער, ס'איז פיל מיט מינות וכפירה. האט מען געזאגט, אברהם שלמה הייסט ער, ער האט געזאגט ס'איז אלעס מותר. איז זיך אזעלכע דזשערקס די גאנצע קאשוי און חברה, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סאו אונז וויל מיר זיך נישט לאזן לערנען פון זיי. יעצט זאל מיר צוריק קומען צו די הכשרים. אונז עסן מיר נישט איין שטיקל כשר פלייש מיט דעם איז קאשוי'ער רב גערעכט געווען. נאר ער האט געדארפט נעמען איינע פון זיינע קינדער און זאגן דו סעקריפייס זיך דו דארפסט נישט לערנען דו זאלסט מיר צושטעלן כשר פלייש און איינער זאל צושטעלן כשר'ע מילך. דאס האט קיינער נישט געטון. פארוואס? ווייל די געלט געבערס, די געלט מאכערס, איז געווען דער סיגוט'ער מיטן ברודער. סאו הו רילי קעירס? ס'ליגט נישט קיין געלט? זאל דער אייבישטער אליינס אראפקומען, אזוי שטייט פאריגע וואך אין חומש, וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל, זאג דעם אייבישטען קום יעצט נאכאמאל אראפ, עד איץ ענס די גאנצע זאך, נישט חלילה אז איך זאג עס, איך זאג נאר אזוי פירן זיך די רבנים אויף, קען איך מאכן דא אפאר טאלער איז גוט, אויב נישט נישט. מקווה'ס, יארן קיינער האט נישט באקוקט א מקווה, איך בין ארום געלאפן, איך האב געוויזן וויפיל פסל'ע מקווה'ס ס'איז דא, היינט איז דא אפאר אינגעלייט וואס האבן זיך אריינגעלאזט אין מקווה'ס ווייל מ'מאכט א לעבן, ווייל עס איז דא צוואנציג דרייסיג. יאר אין קרית יואל אין מאנרא אליינס איבעראל איז דא א מקווה מאכט מען אפאר טאלער איך בין ארום געלאפן און איך האב צוגעלייגט געלט נישט איך האב געמאכט איך האב צוגעלייגט קיינער טוט גארנישט און קיינער נישט אינטערעסירט און איך זאג ענק איך קען די גאנצע כשרות אינדעסטרי איך האב ענק פארציילט א מעשה סאלאמאן הייסט די בעסטע כשרות ווייל סקווער האט געדזשוינט מיט זיי סאיז אזוי אייזיק לייכנשטיין האט א ברודער וואס ער האט געגעבן א הכשר פאר קהילה אונז האבן אים געכאפט מיט טרייפע פלייש. איז געגאנגען די אונערס פון די קהילה בוטשער, שווארץ הייסן זיי, קאלאריעס אייניקלעך, און זיי האבן מיך אפגעקאלט זיי געבן מיר וויפיל געלט הונדערט טויזנט דאלער איך זאל אנהייבן צו מאכן א שווייג, זאג איך אים ניין איך ברויך נישט קיין הונדערט טויזנט דאלער, איך זאג פאר יעדן איך לאז איבער גענוג ירושה ס'זאל זיין אויף וואס זיך צו שלאגן, איך דארף נישט נאך מאכן טרייפע פלייש און מאכן געלט. איז בין איך געווען דארטן, געווען דארט א אינגערמאן וואס ער איז דארט ביי שלמון איינ ק, שטעל דיר פאר, זאגט ער מיר אזוי, זיי זענען צוויי ברידער, איינער איז געווען א גרוש און איינער איז געווען א בחור, און זיי האבן געארבעט ביי שלמון, ס'איז געווען דארטן א הויפט משגיח וואס וויל ער קיינמאל נישט אהיימפארן ווייל ער האט זיך צוקריגט מיט זיין ווייב און ער וויל נישט זי זאל צאלן פאר אלימאני, און האט מיר אפן און קלאר געזאגט נחום מיר גייען מיר אלע מיט זונות, אזוי האט ער מיר געזאגט, איך האב אים איבערגעפרעגט אפאר מאל, זאגט ער מיר און יענער, דער וואס האט קיינמאל נישט אהיימפארן שוין צען צוועלף יאר וואס ער האט קיינמאל נישט אהיימגעפארן, ער איז דער הויפט משגיח ער האט די שליסלעך פון אלע פריזערס, ער קען טון וואס ער וויל. דער בעל הבית דארף אים זאגן, איך דארף האבן נאך הונדערט טויזנט טאן א יאר כשר'ס וועט ער אים צושטעלן. דאס הייסט טרייפות איז דאך אויך כשר, אה? ס'איז א דזשאוק אלעס. איך טענה איין זאך, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. איך האב אינוועסטמענטס אין טעקסעס, דארט איז דא אסאך בית השחיטות, ספרדישע, אלע. ס'איז דא א קהילה דארט, מען דארף נישט איבערלאזן די ווייב מיט די קינדער. איך ווייס נישט וואסערע מין רשעות דאס איז איבערצולאזן א ווייב מיט די קינדער אויף חדשים. די גאנצע וואס האט אנגעדרייט די. פראבלעם וואס האט זיך אפגעטון מיט די שוחטים און מיט די משגיחים בין איך דאך געווען, איך האב געקאלט דעם צייטונג וואס הייסט הארץ, איך האב זיי דאך אהער גערופן, נישט דא, כ'האב זיי גערופן אין פענסלוועניע, דעמאלטס האט מען געכאפט ר' משה ניישלאס'נס איידעם אויך, דעם זווילער רב'נס זון, דרעק פאסן וואס זיי זענען, האב כאטש אזויפיל דרך ארץ פאר דיין פאך, ניין, און דא געט ער א הכשר אויף דם, חלב, כריתות, און דא זיצט ער אין רבי'ן נאך רעות א גאנצע נאכט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איך זאג ענק נאכאמאל, אדער אז מ'וועט אנהייבן צו מאכן לאקעל שחיטות, אלעס זאל זיין לאקעל, און ווען וועט איר וויסן אז ס'איז אמת'דיג כשר, אז מען האט אפילו נחום ראזענבערג אריינגעלאזט, ביז ווילאנג מען לאזט מיך נישט אריין איבעראל, זאלט איר וויסן זענט איר אלע דר'ערד ליגערס, אלע רבנים געבן אונז טרייפות, און. רוב שוחטים גייען ארום מיט זונות און דער איז נאו ענד טו איט, ער קומט מיט די בלוטיגע הענט וואס ער האט אנגערירט די זונה דעם דעם אותו מקום און ער קומט און מיט דעם שארפט ער דעם שטיין, ס'איז גארנישט דאס הייסט איר א ירא ש איר א ירא שמים רב און טאמער לאמיר אונז נישט איבער דאס האבן מיר נישט איבער געלאזט גארנישט מ'האב מיר איבער געלאזט אביסל שקאפ מיט טראפ מיט די אלע מעשות וואס דאס איז אויך נישט ווערט א דיים איז גוט געווען אנצוברענגען די צייט. היינט איז עס נישט ווערט א דיים, נעם א נארמאלן אינגערמאן פרעג אים אז ער האט פארגעסן צו זאגן יעלה ויבוא ראש חודש ביי שמונה עשרה וואס מען טוט, מ'ווייסט גארנישט מען איז אזוי אויסגעטון פון אידישקייט דו ווייסט דער מאדערענע איך רעד דאך דאס איז זייער אסאך מאדערענע דער עוורידזש מענטש וואס ער גייט דורך קוק'ס מוסד און און די אנדערע מוסדות זייערע ער קען דאך כאטש עפעס א הלכה, דזשאוק וואס דא גייט און יעדער איז צופרידן און וואס לאמיר אונז איבער די קינדער דער אייבערשטער וועט פרעגן, כ'האב דיך אראפגעשיקט אויף זעכציג, זיבעציג, אכציג, ניינציג יאר, כ'האב דיך געגעבן געלט, ס'דא אידן וואס האבן געהאט מיליאנס אוו דאלערס, וואס האסטו געטון פאר מיר? גארנישט! קיינער טוט גארנישט! בין איך געווען אמאל אין א בית השחיטה דא אין אמעריקע, כ'בין אריין, כ'בין ארויס, כ'וויל נישט מ'זאל אפילו וויסן כ'בין דא געווען. ס'איז א טרייפה וואס טרייפה קען זיין. און די אלע הכשר'לעך איז אויך נישט ווערד קיין סאך, געדענק איך בין אמאל געגאנגען, צו זען ווי מ'שעכט רעבעץ, האזלעך, מ'הרג'עט, געווען עפעס זייער א חשובער מאנרא'ער שוחט, און די בהמה איז געווען טרייפה, זאגט ער ס'איז טרייפה, איך בין געגאנגען און ער האט גראד גע'שחט'ן נאך איינס, זאג איך אים רבי איד, רבי איד, רבי איד, די בהמה איז געווען טרייפה, און דו האסט זיך גענומען גראד שעכטן נאך איינס, זאגט ער ניין מענטש, דארט שעכט מען דארט, זאג איך אים אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, דעיס איז בלעך, ס'איז בולע פונעם טרייפות, דארט ווי דו שעכט'ס מסתם ערגעץ אנדערש איז עס האלץ. האלץ איז נישט בולע. זאגט ער דו זעסט? קיינמאל דאס נישט געכאפט. זאג איך ווען דו ביסט דער שוחט, איז שוין יארן א שוחט. ס'איז א דזשאוק. גאנץ כשרות איז איין שטיק דזשאוק. בכלל ס'איז געקומען אידן פון יוראפ זיי האבן נישט געקענט גארנישט. איז געווען א לאנדסבערגער רב למשל. ער איז געווען לאנדסבערג רב אין איין צייט ווען איך בין געווען. ער האט קיינמאל אין לאנדסבערג נישט געווען. ס'איז געווען א לאגער, א געטא איז ער געווען אין לאנדסבערג. האט זיך גערופן לאנדסבערגער רב. געלערנט אין חתניתא, ער האט נישט געקענט גארנישט, און גאט האט אים געבענטשט מיט א חזיר דעם דעם דעם טייטלבוים, חזקי טייטלבוים. ס'לייט די גאנצע זאך, ער געט א שטעל ארויס, ער איז געווען רב פון לאנדסבערג, ס'האט אים איינער נאכגעקוקט, ער האט געהאט א הוראה פון איינעם, איך האב דאס אויך נישט געהאט, און איך מיין נישט נאר אים, זענען אלע געווען די זעלבע, קיין איינער איז נישט געווען בעסער, איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן, געווען א רב, ס'האט געפסקנט און געפסקנט און גע'ישקעט און געפאטשקעט, נישט געקענט גארנישט. פלעגט אריין גיין אנדערן צימער נאך קאלן א רב און פרעגן אזוי און אזוי גוט און וואס זאל איך זאגן דא שמעון צו וויסן וואס טוט זיך מיט זיך זיי האבן געפסקנט מראות זיי האבן נישט געקענט קיין מראות קיין איינער נישט איך בין אויך געגאנגען איך האב ארויס געבן א קאמפיוטער אויף הלכות וסתות זענען געקומען די פאר חברה די ווייסטו די וואס די פעצלעך שטעלט זיך זיי גראד אויף דוד ראזענבערג און ווי הייסט ער דער אנדערער דער רבי יונה פיליפ'ס זון און זיי האבן ארויס געגעבן אן איסור דערויף האב איך זיי געזאגט פיין איך האב נישט קיין פראבלעם איך האב נישט קיין פראבלעם איך מאך עס צו איך האב עס קיינמאל נישט צו געמאכט אבער איך האב זיי געזאגט. ויהי היום בין איך ארום געגאנגען כ'האב ארום געשיקט צו אלע רבנים צעטלעך ס'איז געווען דעי וסתות צעטלעך כ'האב עס אויס געשטעלט קיינער האט נישט גענפערט ריכטיג אפילו אין ירושלים איז געווען דער גרויסער שטראסבורגער ער האט אויך זיך טועה געווען כ'בין אריין געקומען כ'האב געזאגט איך בין פון אמעריקע איך בין א טוריסט כ'וויל וויסן מיין ווייב האט עפעס אזא צעטל כ'וויל וויסן וואס איך מעג און וואס איך טאר נישט דא הייבט ער אן דרייסיג איין דאס און ער ווי איך קען גארנישט שרייב אלעס אויף אויפן צעטל פרעגט ער ווי געהערט איר זאג איך אין סאטמאר. ס'איז געווען דער בעלזער רב, דער היינטיגער, האט א גבאי וואס מ'האט אים געכאפט אז ער גייט אין תל אביב מיט שיקסעס, נישט יעצט, יארן צוריק. קיצור, די פאליס האט אים אפגעשטעלט און פרעגן אים ווי געהערסטו? זאגט ער כ'געהער אויף גער. האט דער גערער רבי געזאגט פארן בעלזער רב זאלסט זאגן אז ס'איז דיין שייגעץ ווען נישט וועל איך ארויסקומען. בעלזער רב האט געזאגט קוק הער, דארפסט האבן א דאפלטן חילול השם, זאל שוין זיין אז ס'איז געווען גער. געזאגט ביסט גערעכט. בקיצור איז די זעלבע דא אויך געווען אזוי. זאגט מיר דער רב. זאג מיר אינגערמאן, ס'איז דא אסאך אזאלכע שקצים ליידיגייערס ווי איר וואס איר קענט ממש גארנישט? זאג איך אים רבי, וואס פאר א שווארץ יאר העט איר זאגן שבת הגדול און שבת שובה ווען איר העט שטיין אויפן פולפיט? מיר האט דאס קיין שייכות נישט, איך קום אייך פרעגן ענפערטס מיר. און ער האט אויפגעשריבן אלעס, גיי ארויס, איך מאך א פיקטשער, איך קום צוריק, ביי די וועי בין איך צוריק געקומען, און איך זאג אים, זאג מיר רבי, איז דאס נישט א געהעריגע וסת קבוע? על הפלוגה, מיט א טאג שפעטער, זאגט ער, יא יא יא יא, ביסט גערעכט, און ער כאפט עס אן צורייסט עס, זאגט קענסט עס צורייסן, ווייל דאס פארט שוין ארום אין אלע בלעטער, די דרעטליגערס זענען גארנישט געקענט, ווייל דו האסט נישט געקענט זיי איבערווייזן אז זיי קענען נישט, טאמער האט איינער זיך אריינגעלאזט אין א סוגיא, האסט אים געקענט איבערווייזן, זיי געווען אויף צרות, און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, איז מיט וואס לאמיר אונז איבער די קינדער, מיט וואס לאמיר איבער אידישקייט, וואס האט אונז דער אייבישטער געגעבן אפאר טאלער, און אביסל שכל הישר, זאל מען מורא האבן פאר איצעלע פימפ, ער קען דאך שוין נישט פישן. עבירה מיט דער פישער, ער קען שוין דאס אויך נישט. אים האט מען געדארפט מורא האבן? צו פאר וועם האט מען געדארפט מורא האבן? פאר א סיגעטער שייגעץ? דער דרעטליגער האט מיך אלץ געסטראשעט, דער סיגעטער ער קען, ער קען. זאג איך אים, ער קען? ווען ער דארף גיין אין טוילעט קען ער מאכן גדולים, און אמאל דארף ער נעמען עקס-לעקס. ער קען גארנישט. יעצט לאמיר גיין ווייטער נאך איין סטעפ פארווארד, דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל עס הערן. דא איז דא א מורא'דיגע זאך, קאמאן קאור. מען וויל אז מען זאל מטמא זיין אלע קינדער, ס'איז געווען אן אסיפה פאריגע וואך, מען האט געבעטן רבנים זאלן קומען, הלל וויינבערגער האט זיך אויפגעשטעלט דארטן, כאטש איך האלט ער איז א גראבער חזר א שייגעץ און ער געט טרייפות, אבער ער האט זיך געשטעלט אויף אונזער זייט אז מען טאר עס נישט טון, און מען האט געדרייט און געדרייט און געדרייט, און למעשה. שאפראן רב איז נישט געגאנגען כאטש ער איז אויך דער זעלבער באגאבונד, פארוואס? ווייל זיי האלטן אז מען פירט אפ כלל ישראל. טאמער לייב פיליפ האט זיי געזאגט דרײַ יאר צוריק אז מען טאר נישט טשעפטער וואן, טייטל וואן, טשעפטער וואן, טאר מען נישט לערנען מיט די קינדער, מען האט זיך אויסגעפיפן אויף אים, דאס איז דאך סאטמער. ווען ס'איז געקומען זאלן האקן יעדן די רעבע שיטה שמיטה שטותים האט מען פארקווירט די גאנצע שטאט. ווען זיי זענען געגאנגען זינדיגן מיט גילוי עריות, און זיי געגאנגען זינדיגן מיט נעמען חתימות פון רבנים אז מען מעג די אלע מינות כפירה, דעמאלט איז יעדער געזעסן שטיל, עוועריבאדי וואז קווייעט, דאס איז זייער גבורה, דו ווייסט נישט ווי זיי האלטן, זיי קענען פארקויפן דעם אייבערשטן מיט אלעם, און מען דארף, און מען דארף, און מען דארף, און מען איז זיך מוסר נפש. גרעסטע גנבים גזלנים און די גרעסטע נואפים און די גרעסטע אריינברענגערס ביי אונז די אלע מינות כפירה. יעצט זיי האבן געהאט דארט א רעדנער דער קאלמענאוויטש דער קאלמענאוויטש דער פון ארץ ישראל דא איך האב געמאכט יעצט די מקווה פאר זיי אין די ישיבה אין אין פלעטבוש איך האב יעצט גענדיגט פאר זיי די מקווה אין דעם בין איך אנגעקומען שפעטער אויף ארץ ישראל שוין אנגעקומען חול המועד סוכות איך האב זיי געמאכט די מקווה זיי קענען מיך נאך פון דערהיים איך האב שוין פארציילט אמאל פון ווי א מקווה אין מאראקא געזאגט נאר נחום ראזענבערג מוז מען רופן. האט אים איינגערעדט די אלע שטותים, סאקמער, קאקמער, יאקמער, וואקמער, ס'האט גארנישט געהאלפן, ער האט געזאגט איך וויל עהם האבן דא, אויב ער מאכט עס איז גוט, און ווען נישט ברויך איך נישט קיין מקווה, און איך בין געווען דארט, כ'האב עס ברוך השם געמאכט, סאו דאס איז דא ביי אונז די גאנצע זאך, אונז זעמער צוחושט אויף אונזערע זאכן וואס אונז גלייבן מיר, אבער דארט ווי ס'איז דא געלט אינוואלווד זאגט מען פאר יעדן ניין מ'טאר נישט, דו כאפסט נישט יענער טוט דאך עס אויכעט נאר ווייל ס'איז דא געלט אינוואלווד. אבער דאס וואס איז געגאנגען זיי האבן פארקויפט פארן עולם א באלאוני סטארי, ממש א באלאוני סטארי האבן זיי פארקויפט פארן עולם, אז דעם גאנצן טעם פארוואס די רבנים האלטן נישט דערפון, ווייל אונז האמיר צענזורירטע ביכער, און אונז האמיר זיי בטעות געגעבן די נישט צענזורירטע ביכער. סאו וועם פאפט עטס? עטס ווייסט ער גייט קומען פון די גאווערמענט מענטשן און מען גייט עס אינספעקטן און מען גייט פארהערן די קינדער? וועמען ווילט עטס דא איינרעדן באלאוני? סאטמאר עטס מיינטס אונז האבן אלע געגעסן אום הושענא משוגע ביגאס? אונז זעמער קלוגע מענטשן, אונז האמער שוין געבוירן אין אמעריקע און אונז ווייסמער וואס ס'גייט פאר, אזא חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געזען, עטס דער עלעגאנטער חזר ער האלט אז מ'מעג ווייל ער איז דאך אזוי ווי זיין טאטע, ווי ס'דא געלט האט מען א כפרה אויף כלל ישראל. איז ער האט געזאגט ער גייט ארויס ס'איז דאך שייך מ'קען נישט זיצן מיט הילל'ן ביי איין טיש, אז הילל זאגט אז וואס ער טוט דער עלעגאנטער איז ממש מינות און כפירה, נו וואס קען ער שוין יעצט צולייגן דא? דער אייבערשטער גייט צו אזוי ווי אין דעם דור הפלגה צו צוהאקן און צו צורייסן, נאר זיי האבן קיינמאל נישט געטארט טון די אלע זאכן וואס זיי האבן געטון, זיי האבן זיך געמעגט טשעפען מיט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, די בהמות, און זיי האבן געמיינט אז זיי האבן טאקע געווינען, וואס האבן זיי געמיינט? כ'האב דאך געוויסט אז סוף כל סוף איז דא א באשעפער אויף די וועלט. עניוועי, ס'איז גוטע נייעס, ס'איז זייער גוטע נייעס. איז וואס לאזט מען אונז איבער? דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון היטלער'ס מלחמה, און ער האט אונז געזאגט אז לאמיר זיין וואוילע אידן, און אונז זעמיר ווילינג דאס צו טון, און ס'קומט דא אביסל א נסיון פון געלט, האט זיך יעדער פארלוירן, בפרט נאך די רבנים, די ראשי ישיבות, די מנהלים, אזוי פארלוירן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן ווי פארלוירן זיי זענען. און אונז דארף מיר דאס צוקוקן? אונזער רבי האט אונז אמאל געלערנט אז ס'איז דא א גמרא אז טאמער מ'האט גע'גנב'עט א ספר תורה פון א שטאט טאר קיינער פון די שטאט נישט קומען עדות זאגן ווייל יעדער האט א נגיעה. דער רבי האט געזאגט אז קיין שום רב פון ארץ ישראל איז נישט באגלייבט אויף די בחירות צו מ'מעג נעמען געלט צו נישט, סאו באזוי היינט איז קיין שום רב פון אמעריקע נישט באגלייבט. פאר די אלע זאכן ווייל עטס מאכטס ביי דעם גרויסע געלטער סאו ווי איז יעצט געשעהן אז אונז מעג מען נאר, יענער טאר נישט וואט ריעלי איז העפענינג היער ס'א חוצפה די וועלט האט עס נישט געהערט דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט גייט פאר איך מעג און דו טארסט נישט עטס האלט מען זיך נישט מער מיר לאזן סאקמער קאקמער סא דער עלעגאנטער זעהט ער האט שוין גענוג צאמגעפרעסן און אנגעגעבן צו עסן פארן עולם נבילות וטריפות. ס'איז געקומען א פוינט ווי ער געט שוין אויף, ער האט שוין גענוג געלט צו רעטייערן און צו שטארבן און פארטיג. זיי וועלן זיך אויסלערנען, זיי האבן געמיינט זיי קענען טון מיט יעדן וואס זיי ווילן. ס'איז דא מענטשן וואס זענען נישט קיין רבנים, נישט קיין רעבעס, זענען סתם וואוילע אידן, און זיי האבן ענק געשטעלט אויפן פלאץ ביי יעדע זאך וואס עטס האטס געוואלט טון קעגן די תורה. האמיר נישט קיין מורא געהאט, ניין, אונז האמיר געשריגן אונזער מיינונג, זאגט מען ווארפט אונז ארויס, ווארף ארויס, טו וואס דו ווילסט, שטעל דיך אויף. קאפ. זעלבע מעשה יעצט אין גער אויכעט. דער גערער רבי האט געמיינט ער לעבט נאך אין טוירטין פארטי אין פוילן, מען האט געהארגעט אלע אידן אין פוילן, שוין נישט דא קיין אידן דארט. געגאנגען דער מנהל, ער האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א דרשה פאר די פרויען, מען זאל וויסן יענע זענען שונאים און מען זאל זיי פיינט האבן און די אלע זאכן, געזאגט זייער א מיסע דרשה. ס'ערשטע זאך זענען זיי געגאנגען צו די גאווערמענט, זיי האבן עס פארציילט פאר די גאווערמענט, דעטס איט. די טעראר גייט זיך אויפהערן, דעטס איט. כ'מיין מען קען יעדן פארברענען און הרג'נען, ס'איז די זעלבע גערער, ביידע האבן זיך צושלאגן, די צוויי גענגסטערס, יעצט וועט מען זעהן ווער ס'קען בעסער, דאס אלעס, מיר זעהן ווער ס'קען בעסער, ס'איז שוין געווען ביי די פאליס, מ'האט שוין געפיילט א לאו סוט, איך זיץ און איך טראכט אסאך מאל ווי גוט דער אייבערשטער איז געווען צו מיר, איך האב דאך געהאט די זעלבע צרות, סאטמאר א מעכטיגע ארגענעזעישאן, זיי האבן זיך פארלייגט אויף מיר, זיי גייען מיך אונטערברענגען, און זיי האבן געמיינט איך וועל מיך גראד בייגן, און לייגן, וויאזוי זאגט רב שייעלע קרעסטירער, א גוי דארף זיך לייגן צו בייגן, זיי האבן געמיינט עס וועט גיין אזוי, זיי האבן אונטערגעשטעלט רוצחים, מען האט מיך געסטראשעט מיט גאנס, מען האט געטון כל דבר אסור, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, און אזוי וועל איך גראד זאגן, יא מען מעג ווייטער טאטשן די קינדער, איך האב נאר געמיינט ס'איז א דזשאוק געווען, ניין ניין ניין, איך וועל מיט ענק פייטן, איך וועל ענק אלע איבערלעבן אם ירצה השם, און עטס וועטס אלע גיין אין דר'ערד, און די קינדער גייען זיין סעיף, ווייל זיי זענען היינט ברוך השם סעיף, דעטס אלל, וואס האט עטס געמיינט. וואט דיד יו ריעלי טינק? עטס האט געמיינט עטס קענטס טוהן מיט יעדן וואס עטס ווילטס? ס'דא מענטשן וואס לאכן פון ענק, איך לאך פון ענק, איך האלט אז סאטמאר איז איין קליפה טמאה, סאטא מאריא, דאס אלעס וואס עטס זענטס איז א קליפה טמאה, כל זמן ס'נאך געווען אן ערליכער איד דער רבי, נו, האט זיך עס נאך געהאלטן, די מינוט ס'איז שוין נישט דא דער רבי, זאלט עטס וויסן עטס זענטס היסטערי, און דעטס איט, ברוך השם אז מ'האלט דא, תורה ווייזט אז מ'טאר נישט, און איך זאג יעדן טאטן, דו האסט דרך ארץ פארן אייבערשטן, דו ווילסט דיין זון זאל נישט זיין קיין אפיקורס, זאלסט וויסן סאטמאר און די אלע אנדערע מוסדות זענען נישט מער קיין שום אריינגאנג פאר אידישקייט. דא דא איינער איז געקומען יעצט קאלמענאוויטש דעם וואס איך האב געמאכט די מקווה פאר זיין ברודער ער האט זיי געזאגט אלע מינות וכפירה וואס דארטן שטייט איך האב עס אויך געליינט פול מיט מינות וכפירה ס'איז די איינציגע זאך אז מ'זאל מעביר זיין די אידן על דת שטייט ביי עשו ווען ער האט געזעהן ער קען נישט אייננעמען יעקב'ן, וישקהו, האט ער אים א קוש געטאן. וואס האט ער געטון? ער האט אים געזאגט מ'מוז זיין פרענדס, איך וועל דיר געבן געלט פאר די מוסדות, שפעטער ווען יעדער וועט זיין אנגעווייטיגט מיט מינות וכפירה, מוז ער זאגן איך קען נישט מער, איך האב שווערע צייטן און איך קען נישט, און דאס גייט זיין די ענדע פון די גאנצע זאך, זייער גוט אז מען לאזט זיך נישט פון זיי, מ'מוז זיך נישט לאזן און פארטיג. כ'האב געוואלט זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך, איך זאג אייביג ראני גרינוואלד האט שטארק מיטגעארבעט מיט אונז, ער האט אונז געהאלפן, אבער כ'וויל ענק זאגן, אזוי ווי אברהם אבינו'ס געשעפט, הרן האט געזאגט, אם השם, אויב אויב אברהם אבינו וועט ניצול ווערן איז דא א באשעפער און אויב נישט נישט, איז ער אריינגעפאלן אין קאלעך אויוון, איז ער פארברענט געווארן. דער ראני גרינוואלד איז אויך נישט געווען אונזער פרענד, קיינער איז נישט געווען אונזער פרענד. אחד היה אברהם כ'האב מיך אליינס געשלאגן מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער אייבערשטער האט געהאלפן. שפעטער האט ער זיך שוין צוריק געדרייט. ס'איז געווען א קעמפ וואס האט געווען פאר יונגלעך, ס'האט געהייסן מגן אברהם, ס'האט באלאנגט צו די וואי. אין די זעלבע צייט האבן זיי אויך געהאט א קעמפ פאר מיידלעך וואס האט געהייסן קעמפ סטערנבערג, און ראני גרינוואלד איז געווען דער אנפירער דערפון. איך געדענק אמאל האבן זיי געגעבן פינף טויזנט דאלער וואס האט געהייסן מען גייט מאכן די האטעל מיט די קאסינא, און דוד'ל ראזנבערג האט נישט געגעבן גארנישט, ער האט געגעבן טויזנט דאלער צו הונדערט דאלער, איך דענק אפילו נישט, האט מען אים אנגעקאלט ביסט משוגע, דו האסט די גרעסטע קעמפ אין די גאנצע. קעטסקילס, דו געסט די ווייניגסטע, זאגט ער, מיין מאכט זיך גייען נישט גיין אין קיין קאסינאוס. דעמאלטס האט מען נאך אמאל על כל פנים אזוי געהאלטן, אז טאמער שוין ליידער אזאלכע נושרים, דעם האט מען שוין יונגלעך, מיידלעך, מיידלעך, יונגלעך, עניוועי, ערגער פון מגן אברהם. יעצט איז דא א לאו-סוט פאר מגן אברהם, יא, מסוצא. ס'איז דא א יונגל וואס ער זאגט מ'האט אים דרייסיג מאל אין א זומער גערעיפט, עס הייסט אז דרייסיג מאל די גאנצע זומער איז דאך אינגאנצן צוויי חדשים. און מען פארט דאך אריבער דא אויף א שבת און דארט און מען פארט אהיים איינמאל א וואך, וויפיל מאל האט אים א מענטש געקענט רעיפן אז ער זאל אים זומער רעיפן דרייסיג מאל? צו מגן אברהם, דאס איז געווען זיין קעמפ, יא יא, אונז זעמיר גוט געפארן, איך זאג דיר, איך קוק אסאך מאל צוריק, דער לוט, מיטן ווייב מ'האט איר אנגעזאגט אל תביט אחריך, זאלסט נישט קוקן אונטער דיר, ווייסטו וואס, איך געב מיך א קוק אום, איז דען דאס אמת אז איין נחום ראזנבערגל האט געהאט די כח און ביכולת איבערצודרייען א ווארלד ווייד אינפעקשאן? אנבעליוועבל! איך גלייב עס אפילו נישט, נאר וואס? איך האב אייביג געזאגט פארן אייבערשטן, איך האב מיך אויסגערעדט, איך האב געמאכט התבודדות, געזאגט רבונו של עולם איך וויל דיר מסביר זיין קלאר, אויב איך געווין האסטו געווינען, און אויב איך פארליר האסטו פארלוירן, ס'האט מיט מיר פערסענעל גארנישט די מלחמה, כ'נעם מיך נאר אן פאר כלל ישראל, און די ווערטער האבן דורך געבראכן אלעס, יא ס'איז שוין דא נאך א לאו סוט, ס'וועט נאך קומען אסאך, איך בין אין טאטש מיט די באמעס פון סאטמאר, ווי זיי זאגן אוי דא גייט קומען אזא לאו סוט אויף סאטמאר קאקמאר, יוי ס'גייט זיין לעבעדיג. וואטש ענד סי, יעצט איז די צייט צוצושפארן אלע מקוואות, איך גיי זעהן אז די גאווערמענט זאל עס פארלאנגען מען מוז צושפארן די מקוואות, אדער אברהם אבינו האט געהאט זיינע אייזלען זענען געגאנגען מיט אזא אויפן פנים האבן זיי געהאט אזא מאסק אז זאל נישט קענען עסן פון געזל, איך האלט אז איינער גייט אין א מקווה דארף ער זיך אנטוהן אזא מאסק אזא אזא מויל אייזל אויפן פופיק אז אפילו ווען ס'שטעלט זיך אים אויף זאל עס נישט אריינגיין אין א קינד, אה איטס גאנע בי ס'גייט נאך זיין. פרייליכע צייטן רבותי, איך זאג ענק, הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא אנחנו הילדים שלך, נאר וויאזוי יעדער האט עס צוגעלאזט, דעטס אנבעליוועבל, דעטס אנבעליוועבל וויאזוי יעדער האט עס צוגעלאזט. טוירטי פארטי און פיפטי און סיקסטי יערס, אנבעליוועבל. יעצט גיי איך טענה'ן אזוי, ווען אונז זעמער א מאדערן יאנג איזריעל קרו און אונז האמער קיינמאל נישט געבאדערט קיינעם, עה, שטופ יא אין די מחילה, שטופ נישט אין די מחילה, אוואדע ס'איז נישט עטיקל און ס'איז נישט אויסגעהאלטן תורה'דיג און די הארגעסט אוועק די קינדער, אבער זיץ כאטש שטיל, שאט די העל אפ. סאטמאר האט געהאט א דאפלטן קראנקהייט, קודם האבן זיי געשטופט אין די מחילה און זיי האבן געבעקט די אלע חזירים, רוב מלמדים זענען געווען חזירים, נישט נאר סאטמאר, אלע מלמדים, פון פאפא און פון בעלז און פון איבעראל, אבער זיי זיצן כאטש שטיל. סאטמאר האט גע'טענה'ט אז איך טראג די פאן פונעם אייבערשטן, איך גיי פאררעכטן דעם אייבערשטן זיין ביטערן מצב אין דעם גלות. דאך דרערד ליגערס זענען דאך די לאועסט סקאם אוו די ערט חברה. זאליק האט א פראבלעם מיט ציונות האט ער א פראבלעם. א האלבע ישיבה איז אפגעפארן, זיי גלייבן אפילו נישט אין גאט, מען האט מיט זיי נישט געלערנט גארנישט, און ווייסן אפילו נישט וואס דאס הייסט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.

אין קרית יואל מעג עס אויך מאכן? יעצט האבן מיר דאך אזויפיל חזירים, עס איז דאך אנבעליוועבל, יעצט מעגן מיר עס אויך מאכן? ווילסט עס נישט מאכן אין קרית יואל? מאך עס ערגעץ אנדערש, עס איז דא גענוג אינוועסטערס וואס האבן געלט, בויען א שיין אידיש שטעטל פאר די חברה, און דארטן זאלן זיי שטופן איינער אין צווייטן וויפיל זיי ווילן, עס וועט קיינעם נישט באדערן אז איינער שטופט אין דעם צווייטן, נאר קינדער זאלן נישט זיין אינוואלווד. איי דער אייבערשטער לאזט נישט? דאס איז זייער ביל וואס זיי וועלן זיך דארפן אויסגלייכן מיטן אייבערשטן נאך הונדערט און צוואנציג. אבער עס איז אנבעליוועבל. יעצט איז דא דא א טעלעוויזשן סטעישאן וואס זיי האבן געמאכט א גאנצן רעקארדינג פון דעם, און כפי הנראה ווילן עס אסאך אנדערע לענדער אויך ווי מען זאגט אדאפטן, סאו וויל איך עטס זאלטס עס וואטשן, הערטס עס אויס ענד יו געט א קיק אוו דיס. סאטמאר האט דאך עניוועי די חזיריי ווייל יעדן פרייטאג איז דא עפעס. פון צוועלעווער ביז איינזער, צו פון עלעווער ביז צוועלעווער, צו פון האלב צוועלעף ביז האלב איינס, וואס נאר חזירים מעגן גיין, און זיי זענען אויף ווידיאו, סא טאמער גייען זיי נישט אין זייער זמן, זעצט מען זיי איין, סא בעסיקלי האבן מיר דאך אונז עניוועי די אלע זאכן, יעצט ער זאל האבן א מנין צו דאווענען זאל ער גיין אין דער ערד זאל ער נישט דאווענען מיט מנין, אונז דארפן זיך נישט זארגן פאר די חזירים אז זיי זאלן האבן א מנין. זענען דאך מטמא קינדער. די עיקר קוועסטשען איז דא נאך דעם אלעם און נאכדעם ווען ער האט שוין מטמא געווען קינדער ער איז דורך דעם סיסטעם און ער האט שוין אפגעהארגעט אפאר קינדער וואס טוט מען מיט די קינדער ענד האו דו ווי דו טו סטאפ איט ביפאר איט סטרייקס אבער כ'וויל דער עולם זאל עס אויסהערן הייבטס אן צו זיין קלאר אין די סוגיא טוטס וויסן. There may be no uglier word in the English language than pedophile.